יישר כח, עטש זיך פארן איינלאדינען צו קומען זיין א חלק פון די זאך וואס מ'טוט דא, יישר כח אויף די ווערטער. אזוי ווי אבי האט דערמאנט, מ'קענען זיך קרוב צו צוואנציג יאר, דער קשר פון מיר מיט אבי האט אנגעהויבן ביי דעם הייליגן בעל שם טוב, שבת זכור תש"ס אין מעזשבוזש. א שבת אין מעזשבוזש ביים הייליגן בעל שם איז דא מולטי אורות. פון דעמאלטס האט מען אסאך קשר געהאט. כ'וועל אנהייבן מיט א נישט קיין מעשה נאר א ווארט וואס כ'האב אויסגעשטעלט אמאל ווען איך בין געווען מיט א מצב פון א קומזיץ אין בארא פארק מיט א קבוצה פון בחורים, עס איז געווען אין א אפיס פון עפעס א חבר, מ'איז געזעצן, מ'האט פארברענגט, מ'האט געזונגען, מ'האט גערעדט, געגעסן, מ'האט געטרונקען, אין דעם זעלבן אפיס איז געווען אין נאך א צימער וואס איז געזעצן דארטן א יונגערמאן, ער איז געווען א סלאנימער יונגערמאן, ער איז זיך אריינגעקומען, ער האט געהאט א שטיקל, ער האט געקוקט. מ'האט געענדיגט זאגט ער מיר, מאטע, דו ביסט, דו געהערסט צו ברסלב, איך געהער צו סלאנים. ס'גלייכט זיך נישט אינגאנצן, אבער איך וויל דיר פרעגן א שאלה וואס איז נישט נוגע צו דעם ענין פון אזא חסידות אזא חסידות. איך האב א שאלה אויף די גאנצע זאך דיינע. ער זאגט איך קלער אז מען זעט א מענטש וואס ער גייט אין גאס און ער פאלט אריין אין א בור, די ערשטע זאך וואס מען טוט, מען נעמט אים ארויס פון דארטן. און ס'זעט מיר אויס, אזוי פרעגט ער מיר, אז דו מאכסט עפעס א אנדערע זאך, דו זעסט א מענטש וואס איז אריינגעפאלן אין בור, דו גייסט אריין צו אים דארטן אינעווייניג, דו ברענגסט אים א געשמאקע בעט מיט א פרידזשידער, מאכסט אים באקוועמליך, שלעפ אים ארויס פון דארטן. איך פארשטיי נישט די גאנצע מהלך וואס דו טוסט. איך האב אים געזאגט אזוי, קום איך'ל דיר געבן א מחשבה וואס ס'קען זיין אפשר וועסטו מיר קענען אביסל פארשטיין. לו יצוייר ווען דו האסט א גוטע חבר, א גוטע פריינד, וואס ער איז אריבערגעגאנגען א שווערע עקסידענט און ער איז זייער פארוואונדעט און איז אין שפיטאל. האסט עס געהערט? ביסט געקומען צו לויפן גלייך אים מבקר חולה זיין. דו זעסט ווי ער ליגט אזוי אין שפיטאל אזוי אויסגעלעגן מיט די בגדים פון א שפיטאל. דו קענסט אים, א חבר, א לעבעדיגע זאך. גייסט צו צו אים זאגסט אים דו ביסט משוגע וואס טוסטו דא קום ארויס פון דא דו געהערסט נישט צו דעם פלאץ דו וועסט דאס טון? וועסט אים ארויסשלעפן פון דארטן? איך שטעל זיך פאר אז די מצוה פון ביקור חולים איז דו וועסט טון אלע השתדלות צו מאכן באקוועם וואו ער געפינט זיך א געשמאקע בעט, א רואיגע בעט, דו וועסט ברענגען צו עסן און צו טרינקען, דו וועסט ברענגען מוזיק, אלעס וואס בשעת עס וועט קומען די מינוט און ער וועט זיין געזונט, ער וועט אנטלויפן פון דארטן די ערשטע מינוט וואס ער קען, ווייל קיין נארמאלע מענטש וויל נישט ליגן אין א שפיטאל. ס'איז א שכל'דיגע ווארט, מ'קען עס פארשטיין אין הרגש אויכעט, בשעת מ'זיצט מיט עלטערן בפרט, וואס מ'גייט אריבער דעם נסיון, וואס דאס איז, מ'קען זאגן אז דאס איז דער, איך בין נישט דער מענטש בר סמכא צו זאגן אזוי אליין, אבער ס'האט מקורות אין חזל, אז דאס איז קען זיין פון די שווערסטע נסיון וואס איז נאך שייך אז מען זאל אריבער גיין, חזל רופן עס אן קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג, און תרבות רעה איז דא פירושים אין חזל און מפרשים רש"י ראשונים צו ס'מיינט א מחלוקת צו ס'מיינט אז מ'גייט ארויס לתרבות רעה, ס'דא פירושים אין דעם. אבער ס'איז לכל הפחות דער ווארט תרבות רעה ווען אפגעטייטשט איז יא אז ס'איז דא א מצב וואס אין א שטוב פון א מענטשן בתוך ביתו של אדם איז דער קינד א אינגל אדער א מיידל וואקסט אויף נישט אויף די וועג וואס די דרכי אבות איז א תרבות רעה אין אזא אין אזא לעוועל אין אן אנדער לעוועל דאס איז יותר ממלחמת גוג ומגוג מיר ווייסן אלע גוג ומגוג אין תנך אין מדרשי חזל, דאס ווערט אנגערופן פון די שווערסטע נסיונות וואס כלל ישראל העט דארפן אריבער גיין פאר משיח העט קומען, און ס'דא ספרים הקדושים וואס איז געבויעט אויף מדרשי חזל, אז גוג ומגוג גייט זיין א מלחמה פון דריי שעה, דאס איז איינע פון די פירושים וואס מיר זאגן ביי די הושענות, הושענא שלוש שעות, דא עטליכע פירושים, איינע פון די פירושים, רבונו של עולם ראטעווע אונז אוועק פון די פחדים איומים וואס ס'זענען אין די דריי שעה. איז גוג ומגוג דריי שעה האט מען אזוי מורא, וואס קען מען זאגן גוג ומגוג? טווענטי פאר סעווען, יא, דאס איז, דאס איז פון די שווערסטע נסיונות, פון די שווערסטע יסורים, פון די שווערסטע עגמת נפש. איבער דן זיין, חלילה וחס, בשעת מען שטייט לעבן א טאטן, לעבן א מאמען, דן זיין אזא סארט מצב איז זיכער נישט שייך צו דן זיין, ווייל די הרגשים איז געפערליך, אבער אז מען קומט זיך זעצן כדי צו טראכטן וואס טוט מען, און דעמאלטס דארף מען זיך געבן א הייב אויף אביסל פון די הרגשי הלב און אריינגיין מער אין דעם מח און טראכטן וואס איז די עצה אין אזא סארט מצב. מ'קען זאגן די ניסיון, די עקספיריענס, די ווייזט אויף יעדער, איך קלער אז איך רעד נישט בשם אלעמען, איך רעד בשם מיר וואס דער רבונו של עולם האט מגלגל געווען ומסבב געווען אט די לעצטע קען מען זאגן צוואנציג יאר, אפשר פינף און צוואנציג יאר וואס איך ליג אין די זאך פון קירוב קרובים, און מיט אלע חברים און אבי וואס דער רבונו של עולם האט מגלגל געווען און מסבב געווען, דאס איז א מתנת חינם פאר דעם היינטיגן דור אז דער רבונו של עולם האט גענומען א אינגערמאן וואס ער קען וואס'ט געקענט טון אסאך אנדערע זאכן, איך קען אבי, יא. עס וואלט געווען פאר דיר א געשמאקע זאך זיצן דארט אין שטוב בשעת מ'האט געבויט די שיינע פלאץ צו מאכן די אלע מיוזיק און און האט פארשטאנען אז א מתנת חינם האט דער בעל שם הקדוש האט אים געמאכט כאפן און זאגט איך דארף דיר פאר היינטיגע דור און דאס איז איינע פון די גרעסטע מצוות וואס מ'קען האט טון אין היינטיגע דור ס'איז דא צוויי אידן, איינער א איד דא אין אמעריקע און איינער א איד אין ארץ ישראל, וואס זיי טוען עכט אסאך אין דעם, יעדער איינער לפי דרכו, יעדער איינער לפי כוחו. מסתבר ס'איז דא אסאך שיטות, אסאך מחשבות, און כ'האב זיך געטראפן מיט ביידן פאר יארן צוריק. א איד אין ארץ ישראל איז באוואוסט דער נאמען ר' גמליאל ראבינאוויטש. עס קען דאנקען דעם אייבערשטן אז דער אנהייב ווען רבי גמליאל האט אנגעהויבן צו טון מיט דעם איז געווען אין די, איך האב אים געגעבן דעם פלאץ, איך האב געהאט א ישיבה פון קינדער פון בעלי תשובה, און דארטן ביי דעם פלאץ ביי די נעכט האט מען אריינגעטון אנדערע מאן, די קינדער זענען נישט געשלאפן דארט און מען האט אנגעהויבן די פעולות. און זכריה וואלערשטיין איז אויך געווען דעמאלטס, האט אנגעהויבן אנהייב די זאך. און איך האב גערעדט מיט זיי, איך האב זיי געזאגט אין א מחשבה פון וואס איז געבויעט אויף ר' נחמנ'ס א ווארט אבער ס'איז מקורות אין חז"ל. ס'דא די לעצטע יארן, די לעצטע פערציג יאר קען מען זאגן, אפשר פופציג יאר, אבער די לעצטע פערציג יאר אין כלל ישראל איז דא א מצב פון בעלי תשובה. אנדערע זאגן אז דער רמב"ם שרייבט שוין, ס'איז געבויט אויף חז"ל, פאר משיח וועט קומען, עתידים ישראל לעשות תשובה. און מען זעט עס אין ארץ ישראל און אין די גאנצע וועלט, א מורא'דיגע מצב וואס איז, וואס איז, והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם לא צמא למים כי אם לשמוע, מענטשן וואס זענען געווען געבוירן געווארן אין ווייט פון אידישקייט, מען קומט מען טוט תשובה, און עס איז דא אסאך ארגענעזעישאנס אסאך מענטשן פרטישע מענטשן וואס האבן די כוחות מען קען גיין מאכן בעלי תשובה, די לעצטע צען יאר, צוואנציג יאר, די מערקסט עס איז שטענדיג געווען א מציאות פון בחורים מיט מיידלעך וואס פאלן ארויס אבער אין אזא מציאות וואס איז זיין דא די לעצטע פופצן צוואנציג יאר דאס איז אזא פארנעם ס'איז דא מענטשן וואס זיי קענען טון השתדלות קירוב קרובים נישט קיין קירוב רחוקים טאמער ס'איז דא א מצב וואס א מענטש האט צוויי זאכן וואס ער קען טון ער קען טון סיי קירוב קרובים סיי קירוב רחוקים וואס וואס איז חשוב אז ער זאל טון? זאל ער גיין ברענגען פרייע אידן זאלן ווערן בעלי תשובה? אדער ער זאל גיין טון מיט אונזערע בחורים, מיט אונזערע מיידלעך וואס זיי זענען ארויסגעפאלן, זיי זאלן ווערן צוריק געשטארקט אין אידישקייט אין עפעס א לעוועל מסוים? וואס איז בעסער מען זאל טון? כ'האב איהם געפרעגט, פאר רבי גמליאל, פאר רבי חיים, דאס איז געווען א פאר פופצן יאר צוריק בערך. זיי האבן געטראכט, ס'איז געווען מחשבות לכאן ולכאן, מ'האט אנגעהויבן צו טראכטן, וואס איז טאקע חשוב'ער? איך האב זיי געזאגט אז ס'קען זיין, ס'איז דא א ווארט וואס ר' נחמן ברסלבער שרייבט אין ספר המידות, דער מקור איז א ראש, און נאך, נאך פלעצער, ס'איז געבויט אויף עין יעקב, הקדוש ברוך הוא חפץ במצוות שבין אדם לחבירו יותר מבמצוות שבין אדם למקום. מיר האבן דאך במצוות בין אדם למקום, שבת, תפילין, ציצית, ס'דא בין אדם לחבירו. הקדוש ברוך הוא חפץ במצוות שבין אדם לחבירו יותר מבמצוות שבין אדם למקום. ווען מען נעמט א מענטשן וואס ער איז א פרייער איד, א בחור א מיידל מען מאכט אים א בעל תשובה, בין אדם למקום, ס'איז מורא'דיג, ס'איז געראטעוועט א דור דורות, בין אדם לחבירו, מסתבר נישט, יא די טאטע מיט די מאמע די באבעס די זיידעס האסטו געהארגעט דעם דאקטער דעם דעם לויער, וואס האסטו גענומען מיין קינד אוואו האסטו אים אריינגעשלעפט, אבער בין אדם למקום, זיכער דאס דארף מען טון, אבער אז מען נעמט א אונזערער בחור און א אונזערע מיידל וואס מסיבה כזאת או אחרת אז זענען זיי געווארן אפגעשוואכט און ארויסגעפאלן, און מען איז גורם מיט א וועג וואס איז מען קען נעמען אסאך צייט, צו גורם זיין עפעס א שטיקל כח פון שטיקל אידישקייט, ס'איז נישט נאר כבין אדם למקום, ס'איז א בין אדם לחבירו, דאס איז ארויסגעהאלפן טאטעס מיט מאמעס מיט באבעס מיט זיידעס מיט ברידער מיט שוועסטער, דאס איז הקדוש ברוך הוא זיכער חפץ אין די זאך, און דאס איז היינטיגע דור. קען מען עס טון. זיכער די מצוות חינוך, דער ערשטע מצוות חינוך איז געזאגט געווארן אויף אויף עלטערן. מענטשן פון די זייט קענען צוהעלפן ארויסהעלפן. און דא איז דא אן קיין ספק אז ס'ווערט נתעורר שאלות מיט מיט מיט אסאך שאלות, וואס טוט מען, וואזוי טוט מען, און ווי איז מען גורם צוריקברענגען דעם קינד אויף א וועג. און פון פון פון דער וואס איז גייט אריין אין די אין די פרשה דער וואס אפילו א ביסל כל שכן א ביסל מער ווי א ביסל קען מעיד זיין אז טאמער עפעס איז נאך דא א וועג בפרט אין היינטיקע וועלט וואס איז געווארן מער און מער דער ווירטואלישע וועלט פון אינטערנעט וואס אלע רשתות חברתיות ווי מ'זאגט עס אויף ענגליש סאושעל איז וואס א קינד קוויק אין א מינוט ווען ער פארלירט א קשר פון טאטע מאמע גלייך באקומט ער ס'איז וויזואל ס'איז טאקע נישט אסאך מאל נישט אמת'דיג אבער ער ווערט א חבר מיט מיט מיט הונדערטער אין וואטסעפפ אין פעיסבוק אין טוויטער איך בין נישט אליין איך דארף נישט מיין טאטן איך דארף נישט מיין מאמע איך דארף נישט מיינע ברידער איך דארף נישט מיינע שוועסטער איך דארף נישט מיינע חברים איך האב נייע חברים און און עס איז נישט נאר ווירטואלי ווייל עס ווערט טאקע בפועל לייכט גלייך ווערט קשר דאס איז אזא סארט ניסיון וואס דער רבונו של עולם האט אראפגעברענגט אין דור של ביאת המשיח וואס מ'קען גלייך קוויק פארלירן דעם קשר מיט די קינדער און נישט און גארנישט קענען משפיע זיין. אויב ס'איז נאך דא א וועג וואס אפשר און בסייעתא דשמיא קען מען גורם זיין צו משפיע זיין צו צוברענגען דעם קינד אין עפעס א לעוועל פון קשר צו דעם אייבערשטן, איז נאר די וועג פון וואס ס'רופט זיך אויף עברית, אויף לשון הקודש, מסתבר זיכער אויף ענגליש אט די ווערטער, אהבה בלי תנאים, אנקאנדישאנעל. איך וועל דערציילן צוויי מעשות, וואס מיך, וואס מ'קען עס רופן בדידי הוה עובדא. איך וועל נישט זאגן קיין נעמען.

אבער ער איז ארויסגעפאלן פון די אידישקייט און איז אריינגעפאלן אין דראגס, ער געפינט זיך איצטער אין א ריהעב אין עפעס א ווייטע מדינה, ער האט נישט קיין שום שייכות צו אידישקייט, ער האט איין שייכות ווייל איך בין געווען אמאל א חבר מיט אים, ער האט ליב מיינע ניגונים, נישט מער ווי דאס, דאס איז זיין קשר צו אידישקייט, ער קען הערן א גאנצן טאג מיינע ניגונים. איך האב געטון השתדלות ער זאגט מיר איך שיק אים אויף ארץ ישראל, טו מיר א טובה נעם אים אריין ביי דיר, טרעף אים א פלאץ ער זאל זיין מיט דיר, גערעדט מיט די ווייב מיינע בסדר, און תשעה באב נאכמיטאג קומט א טעלעפאן ביי מנחה ער קלינגט מיר אריין איך בין דא, איך בין ארויסגעגאנגען פון ברסלב'ער שול איך געדענק איך קוק אמאל, בחור, אינגערמאנטשיקל, איך האב געוואלט זיך דערמאנען, אפשר קען איך אים, אפשר האב איך אים אמאל געזען, זאג איך אים, גיב מיר דיין פאספארט. ער גיט מיר זיין פאספארט, איז די בילד געווען מער א עלטערע בילד, אבער ס'איז מיר ארויפגעכאפט געווארן אז איך קען אים אויכעט. איך האב גלייך געקוקט אויף מיין ווייב, איך זאג פאר מיין ווייב, מיר האבן געקלערט צו אים לייגן אין עפעס א, אין די העכערע שטאק אוואו מיר וואוינען, עפעס א צימער, ניין, גיב מיט דעם רשות צו אים האלטן אין שטוב. די ווייב האט מסכים געווען. ס'איז אריבערגעגאנגען צוויי טעג, ס'איז געקומען פאר שבת, כ'האב נישט גערעדט מיט אים גארנישט, ער איז געגאנגען, ער האט זיך געדרייט אין ירושלים. כ'האב געזאגט פאר שבת, איך וויל דיר בעטן צוויי טובות, יא, איך בין, ביסט א אורח ביי מיר, איך בין דיר מקבל כאורח, מיר גייען פארברענגען, מיר גייען ארום גיין אין ארץ ישראל אביסל, אבער איך האב א שטוב מיט קינדער, איך וועל דיר אנפילן די וויין, וויפיל וויין דו וועסט וועלן, און מיינע קינדער זאלן נישט זען אז דו ביסט מחלל שבת. ביסט מסכים? זאגט ער יא, איך האב נישט קיין פראבלעם. מיר זענען געזעצן שבת ביי די סעודה ביינאכט, מיר האבן געזעצן און געזונגען, איך זאג נישט קיין גוזמא, אפשר ביז צוויי אזייגער, דריי אזייגער פארטאג. ניגונים אויף ניגונים, און ער האט געזונגען אזא חסידישע געשמאקע ניגונים. ס'איז געקומען פארטאג און מיר גייען שלאפן, ער איז ארויס פון שטוב, איך האב גלייך געזאגט פאר מיין ווייב, מסתמא ער איז געפארן אויף תל אביב. ער איז צוריק געקומען אינדערפרי, מיר האבן זיך געזעצט סעודה שבת בייטאג, פארברענגט מיט ניגונים, מיט, ס'איז געקומען נאך די סעודה, ער איז ארויסגעגאנגען פון שטוב, מסתמא ער איז אוועק געפארן אויכעט נאכאמאל, ער האט געהאלטן די קאר אין עפעס א ווייטערע פלאץ, איך האב גארנישט געזאגט קיין ווארט. אינמיטן די וואך, איך בין עפעס א טאג געווען געפארן אויף קברי צדיקים, זאג איך אים, אפשר ווילסטו זיין מיין דרייווער? זאגט ער אוודאי, און ער איז געקומען, ער איז געווען אן א גאנצע צייט אן קיין קאפל. געפארן מיט מיר א גאנצן טאג, איך האב געזאגט איך גיי זיין ביי פֿופֿצן קברים, איך זאג ביי יעדע קבר פֿופֿצן קאפיטלעך, ס'נעמט נישט קיין סאך צייט יעדע קבר, זאגט ער איך קום אויכעט אריין זאגן תהלים, איך זאג בסדר, ווילסט זאגן זאג, ער איז אריינגעקומען ביי יעדן קבר, האט אנגעטון די קאפל, האט געזאגט די תהלים גיכער ווי מיר, מיר האבן גערעדט, מיר האבן גערעדט און געשמועסט, אסאך אנדערע עניינים. די מעשה איז א לאנגע מעשה, די ענדע פון די מעשה איז, אז דער אינגערמאן איז היינט א אינגערמאן וואס ער איז מסיים מסכתות ש"ס, און דער אינגערמאן איז א בעל צדקה און א בעל חסד, און אלס איז געווארן נאר דורך דעם וואס ער האט מיר געזאגט, ווען דו וואלסט מיר געזאגט איין מאל א מוסר ווארט, וואלט איך דיר געהאט געזאגט גודביי, איך קען דיר נישט מער, האסט מיר מקבל געווען אזוי ווי איך בין, און כ'האב געהאט קאנווערסעישאנס מיט דיר, האב איך געקענט הערן די ווערטער. געהאט ביי מיר אמאל א בחור וואס זיין שוואגער האט זיך געבעטן ביי מיר, און מיר טוען עס נישט גאר קיין סאך צו ארייננעמען ביי אונז אין שטוב, עס פעלט זיך אמאל אויס, אז מיינע עלטערן, מיין שווער און שוויגער קענען נישט אויסהאלטן פון אים דא אין אמעריקע, זיי האבן בזיונות, איך בעט פון דיר, נעם, האלט אים ביי דיר אויף א תקופה, אפשר, געווען א יונגער בחור פון פופצן יאר, און בשעת ער איז געקומען, און איך האב געזען די די צייטן, אוי, איך האב געדארפט, איך מיט מיינע שוואגערס אים שלעפן אסאך מאל פון די בארס אין רחוב יפו וואס ער איז געווען פארשיכורט אינמיטן די נאכט אים ברענגען צוריק אין שטוב. די ערשטע שבת וואס ער איז געווען ביי מיר, איך האב אים אויך געבעטן, נישט מחלל שבת זיין לעבן מיינע קינדער, ס'איז דאך נישט קיין אייגענע קינד וואס איך דארף אים האלטן ביי מיר אין שטוב, ס'איז א אורח, א אייגענע קינד איז עפעס אנדערש. און טאמער וויסט ער וויין איך דער אנפילן זיך ער זאגט יא ער געזעצט ביים שבת טיש פארברענגט אינמיטן קלינגט דער טעלעפאן ער נעמט ארויס דעם טעלעפאן אינמיטן די שבת טיש און ער ענטפערט פאר די מיידל זאגט א נאמען פון א מיידל און זיך געגעבן א הייב פון טיש איז אריינגעלאפן אין צימער ער איז געווען זיכער אז איך ס'האט מיר וועהגעטון אבער ס'געווען סייעתא דשמיא כ'בין ארויף, כ'בין זיך אויפגעשטעלט, כ'בין אריינגעגאנגען ביי אים אין צימער, און איך האב אים געזאגט דעם נאמען זיינעם, איך וויל דיר זאגן אז דער אייבישטער האט דיר ליב. און ער קוקט מיר אן, ער זאגט מיר, אויף ענגליש, ער זאגט, דו לאכסט פון מיר? וואס ווילסטו מיר זאגן איצט? זאג איך אים, ניין, איך מיין אמת'דיג. דו ביסט געזעצן דא מיט א פעלעפאן ביים שבת טיש, און דו האסט געהאט אבער די כוחות צו זיצן א שעה, א שעה מיט א האלבן, זינגען זמירות, זיך אייננעמען, דער אייבערשטער האט דיר ליב. איך בין אוועק געגאנגען. היינט דענק איך, ער האט חתונה געהאט, ער וואוינט אין לעיקוואוד, פירט א שיינע דזשאב, מאכט אסאך געלט, האט שוין היינט ברוך השם פיר קינדער. און ער זאגט מיר ביז היינט, זאלסט וויסן זיין, דער ווארט וואס דו האסט מיר געזאגט יענעם שבת אז דער אייבישטער האט דיר ליב, איך האב עס געמאכט צו רעדן מיט דעם טעלעפאן ווייל איך האב געוואלט זאלסט מיר ארויסווארפן פון שטוב, און איך בין געווען זיכער דו גייסט מיר ארויסווארפן נאך דעם שבת, דאס האט מיר געמאכט דעם טשעינדזש ביי מיר אין קאפ. ס'איז עקסטרימע מעשות, אבער ס'איז אמת'ע מעשות. נאך איין מעשה. א מעשה פאר יארן צוריק. מסתם איז דא פון דעם מער ווי פופצן יאר. כ'האב א חבר אין מאנסי נחמן ליכטער. און איך האב עפעס א בחור'ל פון א שטוב וואס האט צוקלאפט די שטוב, ער האט עפעס א שאלה, ער וויל דיר עפעס פרעגן, זאג איך אים, נו, פרעג א שאלה ווי קענסט פרעגן, וועסט מיר קענען ענטפערן אלעס. זיך געטראפן מיט אים, חסידישע בחור'ל, שיינע פאות, חסידישע קאפעלוטש, ער זאגט מיר מיר האבן א גרופ, א קבוצה פון חברים וואס אלע שלש סעודות,

איך האב א שאלה צו איך מעג מאכן אויף דעם א ברכה. איך זאג אייך דעם אמת, איך פרוביר זיך דערמאנען וואס איז דעמאלטס געווען אין די זעלבע ווען ער האט מיר געפרעגט די שאלה כ'בין געווען ממש זיכער ער לאכט פון מיר, מען רופט עס אויף עברית ציני. ציניק. ער מיינט נישט קיין שאלה מיינט גארנישט. איך וואלט זאגן, בסדר האסטו מיר דערציילט א שיינע מעשה, איך בין געגאנגען, נו לאמיר גיין. ס'איז געווען סייעתא דשמיא. ס'איז מיר געגעבן א קום אריין א מחשבה אין קאפ און איך זאג אים אזוי. מאכן א ברכה שהכל נהיה בדברו אויף די שרימפס טארסטו נישט אויב דו פרעגסט מיר על פי הלכה, אין הלכה שטייט אז אויב איינער האט גע'גנב'עט עפעס עסן טאר ער נישט מאכן קיין ברכה אויף דעם בוצע ברך נאץ ה' טאמער דו עסט אנדערע מאכלים דארטן וואס איז נישט קיין שרימפס דארפסטו מאכן א ברכה. זאגט ער אבער איך וויל מאכן א ברכה אויף די שפרינץ ווייל איך האב עס זייער ליב. זאג איך אים, איך גיב דיר רשות צו זאגן דעם רבונו של עולם יעדן שאלעשידעס ווען דו ביסט מיט די שרימפס אין האנט, רבונו של עולם, איך האב געטראפן א איד דער הייסט מאטא פראנק, ער האט מיר געזאגט אזוי, אז איך טאר נישט מאכן אויף דעם קיין ברכה, אבער איך מעג דיר זאגן, איך ווייס אז איך טאר עס נישט עסן, דו לאזט מיר עס נישט עסן, אבער איך האב עס ליב און איך וויל דיר נישט פאלגן, טענק יו אז דו גיבסט מיר א זאך וואס איך עס און דו ווילסט נישט איך זאל עס עסן אבער איך האב עס ליב, טענק יו, איך האב הנאה פון די הנאה פון דעם. זאגט ער מיר יא אויף דיין אחריות, זאג איך אים יא אויף מיין אחריות. די נעקסט זאגט די פרעגסט מיר פארוואס איך האב דעמאלטס געזאגט די ווערטער איך ווייס נישט. אבער אזוי האט די רבונו של עולם געדרייט איך זאל אים זאגן די ווערטער. און איך בין אוועק געגאנגען איך האב נישט געקענט מער. ביי מיר אין שטוב איז דא ווען בדרך כלל שבת ביי די סעודה קומען בחורים פון די ישיבות, מען זיצט מען פארברענגט, נאכדעם נאך די סעודה קומען א סאך ווען ביי עונג מען פארברענגט, אין יארן ארום איז געווען די מעשה, ס'גיבט א קום אריין א בחור'ל ביי מיר אין ביי די עונג שבת אין שטוב, און איך האב אים נישט געקענט, איך האב נישט באמערקט, איך האב נישט געוואוסט וואס ווער דאס איז, גיין א קאפעלע פון יונג איזרעאל. און האט זיך אוועק געזעצט. אזוי ווי אלע, מען זיצט און מען זינגט. ער האט געזען אז איך האב באמערקט, איך האב געמאכט גוט שבת. ער קומט צו מיר, אינמיטן, ער זאגט מיר, די געדענקסט מיר? אויף אידיש, איך האב זיך געוואונדערט, ס'איז א מזרחי קאפל, אסאך מאל קומט ארויף מזרחי, און זיי רעדן אויף עברית. זאג איך אים, ניין, איך געדענק דיר נישט, איך ווייס נישט ווער דו ביסט. ער גיט מיר א זאג, די געדענקסט די שרימפס פון שאלעשידעס? האט מיר געזאגט אין די ימ א קום ארויף און איך האב נישט געוואוסט צו ער איז דאס צו נישט זאג איך דו ביסט דאס איך וויל דיר זאגן דו האסט מיר דעמאלטס געענטפערט מיט דעם האסטו מיר געמאכט א בעל תשובה איך טראכט ביי מיר א בעל תשובה דעמאלטס ביסטו געווען אנגעטון מיט לאנגע פאות מיט א חסידישע קאפל נישט ווי יעצט א קליינטשיגע קאפל וואס ביסט א בעל תשובה איך האב באקומען קשר צו אים ער דערציילט מיר ווען איך בין געקומען אלע שאלעשידעס מיט די חברים דארטן פארברענגען, האב איך אנגעהויבן צו מאכן ברכות אויף אלסדינג, המוציא, שהכל, אויף זאכן וואס מען מעג, אויף די שרימפס האב איך אנגעהויבן צו זאגן רבונו של עולם, איך טאר עס נישט עסן, אבער מוטער פראנק זאגט מיר איך מעג דיר זאגן טענק יו אז איך האב הנאה פון דעם. די חברים האבן געלאכט פון מיר, איך האב געטון מיינס. ס'איז אריבערגעגאנגען אפאר וואכן, כ'האב אנגעהויבן צו פילן ביי מיר עפעס איז מיר נישט גוט, כ'ווייס נישט, שאלעשידעס, שבת, איך פאר מיט די קאר און איך זאג אים יישר כח, ס'איז מיר נישט גוט, און איך האב אנגעהויבן צו טראכטן וואס טו איך, און מיט די צייט האב איך געפילט איך געהער נישט צו דעם פלאץ, איך בין אוועקגעגאנגען פון אמעריקע, איך וואוין היינט אין ארץ ישראל, זאגט מיר עפעס א ישוב, איך וויל נישט זאגן דעם ישוב ווייל ער וואוינט דארט נאך ביז היינט, און ער האט חתונה געהאט, ער האט עטליכע קינדער, ער איז א דף היומי איד, און ער מאכט סיומים, איך ווען איך וואלט אים געזאגט דעמאלטס מען טאר נישט און שרייען אויף אים, כ'ווייס נישט וואס וואלט ארויס געגאנגען, דאס איז דאס איז קליינטש עקסטרעמע מעשות, קליינטשיגע מעשות, אפאר מעשות פון צענדליגער, צענדליגער, נישט קיין הונדערטער, וואס דער רבונו של עולם האט געדרייט במשך די יארן וואס איך האב זיך געדרייט מיט, נאכאמאל, פאר א טאטע פאר א מאמע איז די נסיונות אסאך שווערער, די שאלות און די בירורים, ס'איז דא נאך קינדער, און ס'הייבט אן צו ווערן באמת שוועריקייטן, אבער דאס איז אלץ אין הארץ. דאס איז אלס אין הרגשי הלב, ס'איז אמת, קיינער קען נישט קומען זאגן אז ס'איז נישט שווער, דאס איז מלחמת גוג ומגוג, דאס איז די שווערסטע נסיונות וואס מען גייט אריבער פאר משיח גייט קומען. איך האב געהערט פון ר' יעקב מאיר שכטר האט ער אמאל געזאגט, די שואה איז געווען די לעצטע זאך וואס דער רבונו של עולם האט געברענגט אויף כלל ישראל א כלליות'דיגע צרה, פון די שואה, אזוי האפן מיר, לא תקפוץ, לא תקום פעמיים צרה, ס'וועט שוין נישט זיין נאכאמאל א כלליות'דיגע צרה פאר כלל ישראל, במשך די היסטאריע איז געווען כלליות'דיגע צרות, גלות ספרד, כלליות'דיג, פון די שואה הייבט אן צו גיין קליינטשיגע שואה'לעך אויף יעדן איינעם באזונדער, יעדער איינער וואס האט א בחור מיט א מיידל ביי אים אין שטוב, דאס איז א שואה. דאס איז עגמת נפש, דאס איז יסורים, אבער דאס איז ארויס, וואס טוט מען דא אין קאפ? צו עס ראטעווען? צו זיך האנדלען מיט דעם? דארף מען זיך געבן א הייב אויף פון די הארץ און אריינגיין אין קאפ, און די וועג איז, מקבל זיין דעם קינד, ווי אבי אבי, טוט דאך מיט אייך און רעדט מיט אייך אסאך, און ברוך השם גדולי ישראל שטייען מיט אים צוזאמען מיט שאלות מיט תשובות, און אבער דעם כח, אוודאי מ'דארף האבן אסאך סייעתא דשמיא, מ'דארף אסאך דאווענען אויף דעם באקומען די כוחות, אבער דעם כח, אויף די כוחות דארפט איר ארבעטן, אויף די כוחות זאלט איר ארבעטן ביי אייך, ווי אזוי צו קענען אין דעם פלאץ אפהאקן דעם מח פון די הארץ. הרב אלישיב זכרונו לברכה איז געווען א גרויסער דיין אין בית דין אין ירושלים און ס'איז געקומען אמאל איינער פון עפעס א נייער דיין א חוץ לארץ'דיקער כ'האב געהערט דעם נאמען איך געדענק נישט יעצט צו זיין דארט ביי די דיינות און ס'איז געווען דארט א דיין אין א בית דין בפרט ווי ס'טוט זיך אמאל צווישן צוויי מענטשן מאן מיט ווייב משפחות איז שרעקליכע מחלוקת'דיגע זאכן וואס עס טוט וויי, און הרב אלישיב האט געזען אז דער דיין נעמט עס צום הארצן די אלע זאכן, האט הרב אלישיב צו אים געזאגט אז דו וועסט נישט קענען ממשיך זיין זיין דיין דא. אויב דו ווילסט קענען ממשיך זיין זיין דא א דיין, דארפסטו ארבעטן אזוי ווי מיר. וואס טוסטו דערויף? זאגט ער, ביי מיר, אלע פרשות וואס גייט דא ביי בית דין איז ביז דא. איך לאז נישט די פרשה זאל ארויפגיין צו די הארץ, ווייל איך טאמער נעם איך עס אריין דא וועל איך נישט קענען זיין קיין דיין. עס איז א ניסיון וואס דער אייבערשטער גיט אייך ווי אזוי מען זאל און און איר האט די כוחות צו לייגן איין ווארט מ'קען נישט זאגן א מענטשן נישט ס'זאל נישט בכלל נישט וויי טון, ס'איז כמעט נישט שייך, מיר זענען מענטשן. אבער מ'קען יא זאגן א מענטשן, דיין ווייטאג לאז עס עטליכע מינוט א טאג. יא, ס'איז דא אפאר מינוט אין טאג וואס דעמאלטס קען מען האבן דעם ווייטאג פון, שפירן דעם ווייטאג פון א' ביז ת'. איין מינוט, צוויי מינוט, פינף מינוט, צען מינוט, ווילסט זיין א מחמיר, א פערטל שעה, טראכט פון אלע צער, פון אלע יסורים, פון אלע עגמת נפש וואס דו האסט מיט דעם קינד, אבער שפעטער איז נאך דא דרײַ און צוואַנציק שעה מיט פינף און פערציג מינוט, און אין די דרײַ און צוואַנציק שעה מיט פינף און פערציג מינוט לאז נישט אריין קומען בשום אופן שלעכטע מחשבות און שלעכטע געדאנקען און שלעכטע הרגשים אקעגן דיין קינד, וועסטו זען נאכדעם אז דאס וועט ארבעטן. אין כתבי אר"י, ס'איז א קבלה'דיגע מושג, שטייט אז דער גאנצער ענין פון כיבוד אב ואם איינע פון די עניינים פון כיבוד אב ואם איז ווייל אפילו נאכדעם וואס א טאטע מאמע האבן שוין געהאט די קינדער איז דא אזא מושג ס'רופט זיך אין קבלה לבושי הנפש וואס די טאטע מיט די מאמע גיבן פאר דעם קינד די גאנצע צייט עפעס אזא לבוש אויף דעם נפש און דער אר"י הקדוש איז מסביר דאס איז די מחשבות און די הרגשים פון די טאטע מאמע א קינד יעדער מענטש, אבער כל שכן וכל שכן א קינד, יעדער אינגל אין שטוב, יעדער מיידל אין שטוב פון ווען ער איז קליין, ווען ער איז א בחור, ווען ער איז א אינגערמאן, די טאטע מיט די מאמע דארפן אים גארנישט זאגן אפילו, זיי דארפן נאר טראכטן פון אים. אויב א טאטע מאמע טראכט אויף א קינד נעגאטיוו, אפילו דער טאטע וועט זאגן אנדערש אדער טון אנדערש, דער קינד וועט שפירן וואס דער טאטע מאמע טראכט. דאס איז א רוחניות'דיגער כח וואס דער קשר, דער קאנעקשאן פון א קינד מיט א טאטן, מיט א מאמען, איז אנדערש פון סתם מענטשן איינער מיט די צווייטע. יעדע מענטש האט א כח בהשפעה, במחשבה, אבער א טאטע מאמע, דאס איז קוקט עה, זייט בודק אין כתבי האר"י אויף די מצוה פון כיבוד אב ואם, עס רופט זיך דער קשר וואס איז דא צווישן א טאטע מאמע מיט די לבושי הנפש פון די קינדער, ווייל דאס איז די מחשבות און די הרגשים וואס די טאטע מאמע טראכטן פון דעם קינד. די עצם זאך וואס איר זענט דא און איר טוט אייערע השתדלות, דאס אליין איז א מורא'דיגע טריט וואס איר האט געמאכט כלפי שמיא צו באווייזן רבונו של עולם מיר גיב דאנט גיוו אפ, מיר גיבן אים נישט אוועק, מיר זענען זיך נישט מייאש, ס'איז א שווערע זאך פאר אונז, ס'איז א ביטערע זאך פאר אונז, ס'איז א גזירה רעה אויף אונז, ממש א ענין פון א גזירה, און אסאך מאל א גזירה, פשט איך בין נישט שולדיג אפילו אין דעם. אסאך מאל נעמען די עלטערן די שולד אויף זיך, ס'מוז נישט זיין אז זיי זענען שולדיג אין דעם, ס'איז א גזירה וואס דער רבונו של עולם האט אייך אויסגעקליבן אז איר זאלט זיך מתמודד זיין מיט דעם מצב, בפרט ביי בעלי תשובה. די די ענין פון קינדער וואס גייען ארויס לתרבות רעה, ביי קינד ביי עלטערן פון בעלי תשובה איז דאס אסאך מערער. אין די גאנצע וועלט. איך געדענק נישט איצטערט די מקור פון דעם, אבער איך געדענק אז איך האב אמאל געזען ביי רב צדוק מלובלין, וואס ער שרייבט א ווארט אז דער יצר הרע איז אסאך מאל נוקם אין א בעל תשובה מיט זיינע קינדער. ביסט אנטלאפן פון מיר? איך וועל דיר ווייזן, ווען איך וועל מיט דיינע קינדער ארבעטן. נישט אלעמאל זענען די עלטערן שולדיג, ס'איז דא מאל וואו עלטערן דארפן טון די ריכטיגע השתדלות און משנה זיין וואס זיי האבן געטון נישט גוט, אבער נישט שטענדיג זענען די עלטערן שולדיג אין די בילד, און אפילו ווען די עלטערן זענען שולדיג איז דא נאך אסאך חלקים וואס זענען שולדיג, די ישיבות, מיט די מיט די מוסדות, מיט די מיט די ראש ישיבות, מיט די מגידי שיעורים, מיט די מלמדים, מיט די חברים, מיט די גאס, מיט די אינטערנעט, ס'איז דא אסאך חלקים וואס איז שולדיג, ס'איז דא א פאזעל, מ'טאר נישט נעמען די גאנצע אחריות נאר אויף זיך, אבער מיר רעדן דאך פון אונז, איר זענט א חלק פון די זאך, איר טוט ברוך השם די גוטע זאך וואס איר זענט דא, און הלוואי זאלן אסאך אנדערע עלטערן וואס זיי גייען אריבער וואס איר גייט אריבער זאלן קוקן אויף אייך, און איר זאלט זיין די דוגמא צו באווייזן ס'איז דא א וועג. און לכאורה איז דא נאר איין וועג, לכל הפחות אין היינטיגע דור וואס ס'ווייזט אויס אז זיי וועט עס טון בעזר השם, חוץ פון דעם וואס מ'איז מקיים די ריכטיגע מצוה פון חינוך, פון ביקור חולים, באמת'ע ביקור חולים מיט די קינדער, די באדעם ליין, די שורה התחתונה, ווען ס'וועט זיין איז נישט קיין נפקא מינה,